לאמיר צוריקגיין, ארויסנעמען די אלף בינו, לערנען אלף בית. רעבעלען קליינע קינדערלעך, פרעמאלי פלעיס. אלף, די ערשטע זאך איז בינו, טראכט אריין, אלף בינו. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי, יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. שלום עליכם, עפיסאוד נומבער טו פון אלף בינו. ס'איז חנוכה היינט, די דריטע טאג חנוכה, לעכטל ווען איך רעקארד די עפיסאוד, סאו. ווען איך האב געטראכט און זיך אריינגעלייגט אין וואס איך וויל שעירן די וואך, וואס איז די וואך אריבער, וואס איז די וואך, וואס האב איך מיך געלערנט די וואך, איז אבוויעסלי געווען זייער שטארק אינפלוענסד פון אלעס וואס מ'האט געלערנט וועגן חנוכה. סאו לאמיר נעמען עפיסאודס וואס איז נוגע צו חנוכה, זאכן וואס איז נוגע צו חנוכה וואס מ'האט זיך אויסגעלערנט די לעצטע וואך, און איבערגיין אלף בינו. די ערשטע זאך איז אונז ווייס מען חנוכה סאו מ'גייט פון אלס קליינע קינדערלעך א גאנצן צייט ווען מען קוקט אריין די לעכטערלעך אין די לעכטערלעך איז דא די אור הגנוז אין חנוכה לעכט ליגט באהאלטן א באהאלטענע אור די אור וואס האט געשיינט ביי ששת ימי בראשית די באשעפער האט עס באהאלטן עס איז באהאלטן אין די תורה גנזו בתורה. באהאלטענע לעכטיגקייט אין די תורה. און די לעכטיגקייט איז דא אין די חנוכה לעכטעלעך ווען א איד קוקט אריין די חנוכה לעכט זעהט ער קען ער שעפן און זיך קאנעקטן צו די אור הגנוז. סאו פירסט אוו אלל לאמיר פארשטיין טרייען צו פארשטיין אביסל וואס איז אור הגנוז צו אונזער לעוועל. אבוויעסלי אור הגנוז האט מדריגות און פאר יעדן איינעם מיינט אור הגנוז עפעס אנדערש. אבער לאמיר טרייען וואס איז די טיפקייט וואס מ'קען. אפלערנען פון פריש די אור הגנוז, ווען מ'האט עס געהערט אלס קינד האט עס געמיינט באהאלטענע אור, צו מיך האט עס געמיינט איי דאנט נאו, א אור וואס כ'גיי קיינמאל נישט קענען אנקומען צו ווייל עס איז גנוז, עס איז באהאלטן, סאו איף איטס באהאלטן דען האו קען איי, וויאזוי קען איך עס זעהן אפילו? סתם די ווארט אור הגנוז אליין ס'איז אביסל קאנפליקטינג, ווייל אויב איז עס א לייט און ס'איז א אור און ס'שיינט קען איך עס זעהן, אויב איז עס באהאלטן קען איך עס נישט זעהן, אויב זעה איך די אור הגנוז איז עס שוין נישט מער גנוז, סאו וואס טייטש די לעכטיגע אור וואס איז באהאלטן? סאו אין די לעצטע וואך האב איך געלערנט אזוי, חנוכה איז אויכעט א גרויסע פארט, גאנץ חנוכה איז קבעום בהלל והודאה, די חשמונאים האבן אוועקגעשטעלט די הלל, און הודאה אז די יום טוב, די יום טוב פון חנוכה איז די יום טוב פון דאנקן, די יום טוב פון גרעטיטוד, די יום טוב פון אפרישיעטן, באשעפער האט געמאכט א נס און איצט זעט מען די נס, קען זאגן קען זאגן אויף יעדע נס קען מען זאגן אקעי א נס איט העפענד זאכן זענען געשעהן באט אויכעט קען מען זיך אפשטעלן און אפרישיעטן די נס און קובע'ן בהלל והודאה. איך האב געלערנט די וואך א גמרא, אינטערעסאנטע גמרא אז די אז די. חזקי המלך איז געווען א אייניקל פון דוד המלך, און ער איז געווען א גרויסע צדיק, אין זיין צייטן איז געווען די סנחריב וואס איז געקומען זיך קריגן אויף ירושלים, ווען ער איז געקומען איין אויף ירושלים געוואלט חרוב מאכן די בית המקדש, זאגט די גמרא ביקש די באשעפער האט געוואלט מאכן חזקי המלך משיח און סנחריב גוג ומגוג, און אז די פייט צווישן חזקי און סנחריב זאלן זיין גוג ומגוג, אמרה לפניו מדת הדין, איז געקומען מדת הדין פארן אייבערשטן און געזאגט, אז דוד המלך וואס האט געזאגט אזוי סאך שירות ותשבחות, האסטו נישט געמאכט משיח, משיח איז דאך דוד מלך ישראל חי וקיים, ועריכת נר לבן ישי משיחך, את צמח דוד עבדך, סאיז דאך דוד המלך איז משיח, סאו דוד המלך אליינס האסטו נישט געמאכט משיח, גייסטו מאכן א אייניקל חזקיהו המלך אפילו איז א גרויסע צדיק און איז א מלך כשר און האסט אים געמאכט אזעלכע ניסים ער האט אבער נישט געזאגט קיין שירה פאר דיך. זאגט די מדרש, די מדרש עקספלעינט, פארוואס האט חזקיהו המלך נישט געזאגט קיין שירה? אבוויעסלי א גרויסע צדיק, וואס האט ער נישט געזאגט, באשעפער האט אים געמאכט אזעלכע ניסים, פארוואס האט ער נישט געזאגט קיין שירה? זאגט די מדרש אז חזקיהו המלך האט פארשטאנען אז די ניסים פון דעם אייבערשטן איז אזוי אבוויעס פאר יעדן איינעם, איז אזוי קלאר, און אלעס איז ניסים, ער האט זיך נישט אפגעשטעלט אויף די נס און געזאגט דא דאנק איך, שירה, אלעס איז געווען אזוי קלאר אז ער האט קיינמאל נישט אפילו נישט געפילט די די די מושג אז מען דארף זאגן שירה. אבער למעשה פאר דעם איז חזקיהו המלך נישט געווארן געווארן משיח, און פון דארט פארציילט די גמרא ווייטער א דיסקאשן, סאו זעהן מיר אונז אויכעט אז די מושג פון משיח ווען חזקיהו המלך וואלט ווען געזאגט שירות ותשבחות וואלט ווען געדאנקט וואלט ער ווען געווען משיח וואלט ער געהאט די זכיה צו זיין משיח און אויסלייזן און ברענגען תיקון העולם. סאו די מושג פון דאנקן, די מושג פון גרעטיטוד, פון פון פון פון פילן עפרישיעישן און עס עקספרעסן און עס דאנקן, איז די זאך אין וואס ס'איז תלוי אז משיח זאל קומען. און ס'שטייט אויכעט אז די יום טוב פון חנוכה איז די לעצטע יום טוב וואס מ'האט געמאכט, און דאס איז די יום טוב וואס די לייט, די לעכטעלעך וואס שיינט ביז משיח גייט קומען. און די אור הגנוז וואס איז באשאפן געווארן בששת ימי בראשית, דאס איז די ליכטיגקייט וואס גייט ארויסקומען ווען משיח גייט קומען, גייט די אור הגנוז זיין פאבליק, גייט צוריק ווערן נתגלה. סאו, די אור הגנוז, די ליכטיגקייט, און די הלל והודאה פון פון פון יום טוב חנוכה, די גאנצע יום טוב חנוכה איז אין די מידה פון הוד, איז פארקניפט און פארבינדן. סאו, וואסערע אור איז דא? און אור הגנוז, וואסערע לעכטיגקייט איז דא וואס איז באהאלטן, וואס איז די לעכטיגקייט פון דאנקן, וואס ווען מ'איז אין גרעיטפולנעס פילט מען און זעהט מען די אור הגנוז. סתם אזוי א מענטש דרייט זיך ארום יעדן טאג און ער זעהט זאכן אפילו וואס ער ווייסט אז ער איז זייער עפרישיעטיוו, ער קוקט אריין אין זיין קינד אין די אויגן, ווער איז נישט עפרישיעטיוו צו האבן א קינד זיצן קעגן איבער דיך, ווער איז נישט עפרישעטיוו צו האבן א בעט ווי מען שלאפט, א הויז, עסן, קליידער, א קאר, אלע זאכן וואס מען האט, לופט, אטעמען, געזונט, פאר יעדע זאך וואס מען האט, א מענטש בעצם איז עפרישעטיוו, סא פאלט אסאך מאל אריין די קשיא פון די מענטש אליינס, פאר מיך אליינס זע איך עס פארוואס בין איך נישט עפרישעטיוו, פארוואס זיץ איך יעצט און פארוואס פיל איך נישט יעצט גרעיטפול און איבערגענומען פון גרעטיטוד פון פון פון פון פילן דאנקבארקייט און העפי און די לאקיסט מענטש אין די וועלט. כ'האב דאך אזוי סאך גוטס ווען איך וואלט נישט געהאט די זאכן ווען די אייבערשטער זאל אפהיטן ס'פעלט איינעם עפעס פעלט א מענטש לאמיר נעמען א קליינע משל פעלט א מענטש זיין קאר ער האט נישט קיין קאר זיין קאר איז געווען א עקסידענט אדער וואטעווער האט נישט קיין קאר ס'פעלט א מענטש א קלייניגקייט ווי שטארק וואלט דיך עס געבאדערט אזוי פרייליך און אזוי דאנקבאר און אזויפיל אזויפיל גוטע ענערדזשי קענסטו ארויסשלעפן יעדעס מאל דו האסט עס. ס'זיצט דארט, ס'איז עוועילעבל, מ'דארף אריינטאן אין די אפרישיעישן און עס פילן אז מ'האט עס. סאו פארוואס ווען מ'האט נישט פילט מען באט ווען מ'האט יא פילט מען נישט? וואס איז די בלאקעדזש וואס האלט אפ א מענטש פון פילן באמת גרעיטפול, פון פילן באמת איבערגענומען און דאנקבאר און לאקי צו האבן אלעס וואס ער האט? עד כדי כך אז ער זאל עס ממש עקספרעסן אין ווערטער און זאגן איך דאנק דיר באשעפער אז איך האב דאס, איך בין, פיל אזוי לאקי אז איך האב דאס, איך פיל אזוי לאקי אויף אפילו די פשוטע זאכן וואס מען האט. ווער רעדט נאך ווען א מענטש איז באמת בלעסט און האט א יעדע מענטש האט אזוי סאך זאכן צו דאנקן אויפן אייבערשטן איז פארוואס קען איך נישט פילן די גרעיטפולנעס? די הוד, די הודאה. סאו די אפעסיט פון הוד, די פארקערטע, די הוד וואס איז נפגום געווארן, וואס מען לערנט דאס אז חנוכה מתתיהו כהן גדול זאגט די הייליגע אר"י הקדוש האט מתקן געווען מידת ההוד. ווען איז די הוד נפגום געווארן? ווען יעקב אבינו האט זיך ארום געשלאגן מיט די מלאך, און די מלאך איז געווען ותקע בכף ירך פון יעקב, די מלאך האט געגעבן א האק פאר יעקב אויף די לינקע פיס, און אונז ווייס מיר אז על פי קבלה על פי זוהר הקדוש, די מענטשנ'ס באדי איז אויסגעשטעלט מיט די עשר ספירות, די מענטשנ'ס באדי, די פסוק זאגט אונז, די באשעפער האט געזאגט נעשה אדם כצלמנו, די מענטש דא אויף די וועלט רעפרעזענט די עשר ספירות, רעפרעזענט די געטליכע קדושה. צלם אלוקים, יעדער מענטש איז א צלם אלוקים. און די זוהר הקדוש איז מסביר וויאזוי ס'גייט אלע עשר ספירות, און די לינקע פיס איז הוד. נצח והוד תרין שוקין שטייט אין פתח אליהו. נצח והוד זענען די צוויי פיס, און די לינקע פיס איז געווען ותקע בכף ירך יעקב, יעקב, און מ'האט נפגם געווארן די הוד, מתתיהו כהן גדול האט צוריק מתקן געווען די הודאה. סאו וואס איז די אפעסיט פון הוד? וואזוי קוקט אויס א הוד וואס איז נפגם? זאגט אונז די זוהר הקדוש אז ס'שטייט אין פסוק. כל היום דוה, א לשון פון פעין, כל לבב דוי וכל ראש לחולי שטייט אין פסוק, מיין הארץ איז אין פעין איז אין עגעני, אין אנגסט, פארקלאפט, וכל ראש לחולי מיין גאנצע קאפ איז קראנק, אזוי איז דא א לשון הפסוק, סאו די אפעסיט פון הוד איז דוה, איז עגעני, איז פארקלאפטקייט, ווען א מענטש קען נישט עקספרעסן, ווען א מענטש קען נישט פילן עפרישיעישן. עס דא א סארטן פארקלאפטקייט אין זיין הארץ פארוואס ער קען דאס נישט פילן, פארוואס ער שטייט נישט אויף טאקע יעדן טאג און שפרינגט ארויס פון בעט און זאגט מודה אני, איך האב צוריק מיין נשמה. ווי סעד וואלט געווען ווען דאס געשעט נישט. וויפיל פיער און וויפיל מורא און וויפיל ענקזייעטי האב איך אז דאס גייט נישט געשען, אז איך גיי נישט, א מענטש האט ענקזייעטי פון נישט עקזיסטן, פון שטארבן, ווי שטארק האסטו מורא, סאו ווען ס'איז יא געשעט יא, פארוואס האב איך נישט די זעלבע אמאונט פון עפרישיעישן, ווייל די הארץ איז פארקלאפט, ס'איז אין עגאני, ס'איז אין דוה. איז וויאזוי דרייט מען איבער פון דוה צו הוד? וויאזוי קען מען צוקומען צו צו דאנקען, עפענען די פארקלאפטקייט, עפענען די די אנגסט אין די הארץ וואס לאזט נישט פילן די פילינגס, וואס לאזט נישט פילן ווען איך זיץ קעגן איבער מיין קינד זאל איך פילן אפרישיעטיוו פאר אים, און אבוויעסלי נאכדעם זאל איך פילן ליבשאפט פאר אים, אלעס, אלע מיינע פילינגס, דאס איז פארקלאפט, אסאך מאל דאס אויכעט א זאך, מען זיצט קעגן איבער א קינד, קעגן איבער א חבר וואס מען האט ליב, קעגן איבער א ווייב, קעגן איבער. א טאטע א מאמע און מ'פילט נישט קיין ליבשאפט, מ'ווייסט אז כ'האב זיי ליב, איך ווייס ווי אסאך, אסאך מאל ווען איך קען אריינטונען און כ'ווייס ווי אסאך ליבשאפט איך האב פאר דעם מענטש, באט סאם האו כ'פיל עס נישט יעצט, ס'דא א פארקלאפטקייט. ס'שטייט אין פסוק, כי נר השם נשמת אדם, די נר השם, די לעכטעלע פון דעם אייבערשטן איז די נשמה פון א מענטש, א מענטש'נס נשמה איז דעם אייבערשטנ'ס לעכטעלע, א לייט. ווען עס קוק מיר אריין די חנוכה לעכט און זעה מיר א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך די פייער איז ביידע זאכן סיי ס'איז אגאנצן צייט ריקט זיך עס ס'איז פלעקסיבל ס'איז שאקעלדיג אגאנצן צייט טאנצט עס ס'זיצט נישט רואיג אגאנצן צייט א לעכט אז קוקן אויף א לעכט עס שטייט נישט קיין איין סעקונד פאר שטייט עס נישט סטיל אגאנצן צייט ריקט זיך עס און שאקעלט זיך עס פון די צווייטע זאך איינע פון די מאוסט פיספול זאכן וואס מ'קען טרעפן אויף די גשמיות'דיגע וועלט אריינצוקוקן איז אין א קליינע לעכטעלע ער ברענט אזוי פיעספול און אזוי רואיג, און ער ברענט, מען קען קוקן און קלאצן אויף א לעכט פאר שעות, מען קען מאכן א מעדיטעישן אויף לעכט, אריינגיין אין די זאון זשאסט פון באטראכטן ווי רואיג און ווי שיין דער לעכטעלע שאקלט זיך. אפילו, בעצם איז א לעכט זייער זייער א וואקלדיגע זאך, זייער א הייקעלע זאך, א מענטש קומט מיט א קליינע פיצי בלאז און די לעכט איז ער נישט דא, איינער עפנט א טיר צו שנעל און די לעכט האט זיך אויסגעלאשן, ביז ער לעשט זיך אויס, ווילאנג ער ברענט, ברענט ער מיט אזא מין רואיגקייט, וויטש איז א פערעדאקס פאר אונז מענטשן, א קעגנזאצדיגע זאך, אדער רואיגקייט. איז נישט סטילנעס, איז נישט ווען ס'זיצט, ווען ס'פארהארטעוועט. רואיגקייט איז פלואענט. רואיגקייט איז ווען ס'איז דא פרי עקספרעשן, דער פייער טאנצט וויאזוי ער טאנצט, ער ריגט זיך וויאזוי ער ריגט זיך, ער שאקלט זיך מיט א רואיגקייט וויאזוי די ווינט בלאזט אים, האט ער נישט קיין רעזיסטענס, פון ווי ס'א זעץ קומט, ער בייגט זיך אהין, בייגט זיך אהער, מיט מיט א פרייהייט. דאס איז די נשמה פון א מענטש, דאס איז די משל וואס די פסוק געבט אונז, כי נר ה' נשמת אדם, די נשמה וואס אונז האבן, נשמה וואס יעדע אידיש קינד האט אין זיך, נישט מעגליך צו פארשטיין מיט א גשמיות'דיגע באדי, אונז קען מען עס נישט פארשטיין מיט אונזער מיינד, אונזער מיינד איז לימיטעד און אונזער נשמה איז אין סוף, אונזער נשמה איז קאנעקטעד צו די באשעפער וואס איז בלי גבול. סאו ווען א מענטש טרייט צו קאנטעפלעיטן און אויספיגערן זיין אייגענע ווער ער איז, ער איז א נשמה, און וואס איז א נשמה איז זייער שווער, ס'איז אין, ס'איז אלעס. אבער, די פסוק געבט אונז א משל, קוק אויף א לעכטעלע, זעסט א לעכטעלע? ס'איז נישט קיין נשמה, ס'איז א משל פון א נשמה. אזוי איז א נשמה. סאו אונז אלע אידישע קינדערלעך, אונז האבן נשמות, נשמות וואס עקספרעסן זיך פרי, נשמות וואס האבן מלא מלא פיל מיט מיט אימאושענס, מיט טאטס, מיט מחשבות, מיט פילינגס, מיט עקספרעשן. וואס קומט דורך אונז, אונזער נשמה ווייברעיט ענערדזשי, גיבט ארויס ענערדזשי אריין אין אונז, גיבט אונז חיות. אויב א מענטש דער קומט אן צו א מצב ווי עס איז זייער שווער צו פילן סערטען וואלנערבילעטיס, סערטען שוואכקייטן אבאוט זיך אליינס, זייער אומבאטעמ'ט צו קוקן, פאריגע וואך האבן מיר גערעדט פון דזשאדזשמענט, כ'האב צוריק באקומען פון אזוי סאך מענטשן אז מ'האט געמאניטערט די לעצטע וואך די דזשאדזשמענטס, מ'איז אריינגעקומען אין א פלאץ און מ'האט געזען ווי סאך דזשאדזשמענטס מ'האט אויף מענטשן, און מ'האט געכאפט אז די אלע דזשאדזשמענטס זעה איך אויף מיך אליינס, און איך אליינס בין דאס דורכגעגאנגען פאריגע וואך, כ'האב געריעלייזט וויפיל דזשאדזשמענטס, ווי איך שטיי און ווי איך גיי און ווי איך קוק, זעה איך דזשאדזשמענטס, ס'איז אזא פעינפול ריאליטי צו כאפן אז אזוי דזשאדזש איך מיך, אזוי טראכט איך אויף מיך אליינס. איך גיי ארום אין יעדע זאך וואס איך זעה אין אנדערע מענטשן, אין יעדע נעגעטיוויטי, זעה איך אויף מיר אליינס, יעדע פאזיטיוויטי אויכעט, יעדע ביוטעפול זאך. באט ס'איז שווער זיך צו עפענען דערצו, טו אופען אפ טו איט, און אריינצולאזן אזא לעוועל פון וואלנערביליטי, אזא לעוועל פון זיך זעהן די אמת. ווען זעמיר קליינע קינדער, מאכט מען אזא א א א וואקסט זיך אין קאפ אזא פערסאנע, א מענטש, א סערטען סענס וואס איך וויל אויסוואקסן, איך בין דאס און דאס און דאס. און א גאנץ לעבן טרייט מען, מען לויפט נאך צו זיין דאס און דאס, צו זיין דער מענטש וואס מען שטעלט זיך פאר אז מען איז, דער מענטש וואס מען מיינט אז אנדערע מענטשן עקספעקטן איך זאל זיין, מיינע מלמדים עקספעקטן איך זאל זיין, מיין פעמילי עקספעקט איך זאל זיין, איך עקספעקט איך זאל זיין ווייל אזוי ווייל דאס ווייס איך דאס מיינט א גוטער מענטש, א מענטש באקומט געוואוינהייטן פון ווי אזוי ער דארף אויסקוקן, זיך צו קענען באמת עפענען צו ווער מען איז עכט. קען זיין א פעינפול פראסעס, ווייל קען זיין גייסט גייסט טרעפן דארט זאכן וואס שמעקט נישט, איך רעד פון מיך, ס'קען זיין איך גיי טרעפן דארט זאכן וואס איך שמעק נישט אז ס'עקזיסט דארט, דזשאדזשמענטס וואס איך שמעקט נישט אז ס'עקזיסט דארט, דאוטס וואס איך וואס איך וויל נישט זעהן, טאוטס וואס איך וואס איך וויל נישט האבן באט ס'איז דא, כ'האלט עס נישט ביים רעקאגנייזן, אימאושענס וואס איך וויל נישט פילן באט ס'איז דא, צו ס'איז סעדנעס, צו ס'איז פיער, צו ס'איז ענגער, אויפגערעגט אויף סערטען מענטשן, כ'וויל עס נישט פילן, איך ווייס אז איך וויל נישט זיין אזא פלאץ ווייל איך ווייס אז מ'טאר נישט זיין ענגרי, און מ'טאר נישט זיין סעד, מ'טאר נישט זיין אויפגערעגט, מ'טאר נישט זיין אנגעזעצט, מ'דארף זיין בשמחה. און מ'ווייסט שוין היינטיגע צייטן אז מ'דארף דאנקען אויך, איז כ'זאל זאגן טענק יו השם, באט כ'וויל נישט פילן די אימאושן וואס ליגט אונטער דעם וואס וויל יעצט זיך עקספרעסן. בא ביקאוס עס שטימט נישט מיט ווער איך טראכט אז איך דארף זיין, אדער מיט ווער מיט וועם איך וויל זיין, און דאס קריעט א מורא'דיגע הארטקייט אין א מענטש ווייל ער פארקלאפט זיך, און ער פילט נישט זיינע עמאושענס, און און ער טראכט נישט זיינע טאטס, און ער איז דיסקאנעקטעד פון ווער ער איז. וויטש קומט אויס אז אגאנצן טאג עקט מען צו זיין א סערטען מענטש וואס מען איז נישט. זייער שווער זיך אריינצולאזן און באמת זיך לאזן זיין ווער מען איז, זיך עפענען צו אלע וואלנערבילעטיס, צו אלע מיינע דאוטס, צו אלע מיינע פחדים, צו אלע מיינע ענקזייעטיס, צו אלע מיינע אימאושענס. ווייל קודם דארף מען דורכגיין א הארטע ריאליטי טשעק פון ווער מען איז פאר איך קען מיך עפענען. נאר נאכדעם וואס מען וואס א מענטש עפענט זיך און פילט זיין סעדנעס, פילט זיין לאונלינעס, פילט זיין לאונלינעס, אזוי סאך מענטשן דרייען זיך ארום פילן לאונלי, לאונלי ווייל מען האט נישט קיין מענטש מיט וועם מען קען עקספרעסן די די וויאזוי איך פיל עכט, און וואס איך טראכט עכט, איך דארף אגאנצן צייט זאגן וואס איך מיין אז מען עקספעקט יעצט צו זאגן אדער וואס איז וואס איז מען מעג עקספרעסן אין ריאל וואס ס'הייסט נאך נארמאל. אין די קאנווערסעישן פון ווער עווער איך דריי מיך פון פרענדס נאר יענס קען איך עקספרעסן באט איך בין אזוי לאונלי איך וויל אזוי אסאך מער פון דעם מער פחד מער ענקזייעטי און מער ליבשאפט און מער אפרישיעישן און מער פיוריטי ווי ס'עקספרעסט ווי מ'עקספרעסט סתם אזוי וויטש קריעט א מורא'דיגע בלאקעדזש פאר די מענטש ווייל ער קען זיך נישט פרי עקספרעסן הערט מען אויף וואס געשעהט איז מ'הערט אויף צו פילן די אייגענע עמאושענס מ'הערט אויף צו טראכטן צו וויסן וועלכע thought איז מיין thought, און וועלכע thought טראכט איך ווייל איך מוז טראכטן, און וואס האלט איך, און וואס וויל איך האלטן, און וואו האלט איך ביי דערביי, עקטשולי וואו שטיי איך אויף די וועלט, און וואס וויל איך האלטן, ווי וויל איך האלטן, ווי וויל איך שטיין אויף די וועלט. נאר נאכדעם וואס מען עפנט זיך אויף און מען איז גענוג וואלנערבעל, מען איז גענוג, מען איז גענוג ווייך צו זען די אמת'ע מציאות, נאר נאכדעם קען מען אויכעט עקספיריענסן עכטע לאוו. און עכטע אפרישיעישן, און עכטע דזשוי, עכטע פרייליכקייט, עכטע שמחה, א שמחה, פון א יעדע זאך קען ברענגען א מענטש שמחה, נאר נאכדעם קען מען זיך אויפוועקן און פילן אלעס וואס מען פילט אויב מען באלייגט זיך א גאנצן טאג און מען דיסטרעקט זיך א גאנצן טאג, צו ס'איז מיט מיט די פאון, צו ס'איז מיט אי-סיגערעטס, צו ס'איז מיט סמאוקן, צו ס'איז מיט יעדע זאך אין די וועלט וואס קען זיין א דיסטרעקשן, צו סתם. קאנווערסעישן, שמועסן, רעדן, רעדן, איז אויך א ריזיגע דיסטרעקשן. מען רעדט און מען רעדט און מען רעדט נישט צו זיין שטיל און אריינטראכטן און פילן און לאזן פילן וואס וואס ס'וויל זיך יעצט עקספרעסן, צו אין די הארץ צו אין די קאפ. נאכדעם וואס א מענטש לאזט דאס אריין, עפנט זיך אויף א נייע אור. עפנט זיך אויף די אור הגנוז וואס איז באהאלטן אונטער די אלע ענקזייעטי אונטער די אלע פיער, אונטער די אלע וואלנערביליטיס, אונטער די אלע פילינגס וואס וויל זיך נישט פילן, אונטער די אלע זאכן איז באהאלטן, דארט ליגט באהאלטן פילן עכט ליבשאפט, פילן עכט פרייליכקייט, פילן עכטע גרעטיטוד, אפרישיעישן, הודאה, דאנקבארקייט, דאנקבארקייט פלעין פאר די עקזיסטענס, דעמאלטס קען מען אריינטאן אין וואס די די גמרא דרש'נט אויף כל נשמה ונשמה, כל נשימה ונשימה תהלל קה. אויף די פסוק כל הנשמה תהלל קה זאגט די גמרא כל נשימה ונשימה תהלל קה אימעדזשן לעבן אין א אין א אין א סטעיט אין א אין א ווייברעישן ווי אויף יעדע אטעם פילט מען נאכאמאל דאנקבארקייט צו קענען דאנקן דעם אייבערשטן טענק השם פאר די אטעם און פאר די אטעם און די העפינעס די עקסייטמענט וואס אזא מענטש האט דעמאלס ווערט פקודי השם ישרים און משמחי הלב, די פרייליכקייט אז מען קען דאווענען, פרייליכקייט אז מען קען עקספרעסן עמאושען, פרייליכקייט אז איך בין אהיימגעקומען, איך זע מיין ווייב, איך זע מיינע קינדער, איך זע די סאפער אנגעגרייט אין פראנט פון מיר, איך זע די חנוכה לעכטלעך, איך זע די, איך זע אלעס, איך זע מיין קאר, איך זע מיין אנגעטועכץ, מיין קליידער, די עסן אויפן טיש, הערליך, מען קען זיין דאנקבאר פאר אלעס. נאכדעם אז זיך וואס א מענטש לאזט זיך פילן וואס ער פילט. סאו די אור הגנוז, די וועג וויאזוי איך האב עס פארשטאנען אביסל קלארער דאס יאר איז, די אור, די לעכטיגקייט וואס איז באהאלטן נאך אלע שוועריקייטן וואס א מענטש לויפט אוועק פון. ווען איך סטאפ אוועק לויפן פון מיינע שוועריקייטן, ווען איך פעיס מיינע שוועריקייטן, איך פעיס מיינע דזשאדזשמענטס, איך פעיס מיינע דאוטס, מיינע ספיקות, מיין ענקזייעטיס, מיין פיער, נאכדעם ווי לאנג איך לייקן דאס בין איך פארקלאפט, בין איך פארמאכט, מיין הארץ איז נישט אפן, מיין הארץ פילט נישט גארנישט, נאכדעם וואס איך עפן דאס און איך לאז מיך דאס פילן, נאכדעם פאנג איך אן פילן, צוזאמען מיט די אפנקייט קומט די אפנקייט פאר פרייליכקייט, די אפנקייט פאר קאנעקשאן, די אפנקייט פאר פרענדשיפ, די אפנקייט פאר שלום בית, די אפנקייט פאר חינוך פון א גוטע פלאץ, פון א רואיגע פלאץ, פון עכט איבערגעבן. נאכדעם קומט עס, און דאס איז די אור הגנוז וואס ליגט באהאלטן אין יעדע מענטש, כדי א מענטש זאל קענען עקספיריענסן זיין אייגענע לעבן דארף ער זיך עפענען צו ווער ער איז, מיט אלע זיינע שוואכקייטן, און זיך עקסעפטן, און זיך עקסעפטן און רחמנות האבן אויף זיך אליינס, האבן קאמפעשאן פאר זיך אליינס אז ער איז א יומען ביאינג, א חלק אלוקי ממעל. בעסער געזאגט, אז א חלק אלוקי ממעל, אז ער איז א נשמה, אז א נר השם נשמת אדם, וואס קומט בכלל נישט פון די רעלם אוו עקזיסטענס, ער קומט נישט פון די פיזיקל וועלט, ער, איך אליין, איך בין נישט קיין באדי און איך בין נישט מיין נאמען, כ'בין א חלק אלוקי ממעל וואס לעבט אויף די וועלט, וואס דארף מאכן סענס צו לעבן אין א פיזיקל וועלט. וואס איז אזא שווערע זאך צו נעמען א נשמה וואס קומט חצובה מתחת כסא הכבוד, וואס קומט פון נהנה מזיו השכינה, וואס קומט פון שלום, פון פיס, פון פון פון ברכה, פון די פון די בעסטע פלאץ אין די וועלט, חצובה מתחת כסא הכבוד, און פלוצלינג איז ער דא אין אמעריקע, צו אין וואטעווער לאנד ער איז, און אויף די פיזיקל וועלט, און ער דארף נעוויגעיטן יעדן טאג א דזשאב, ער דארף נעוויגעיטן יעדן טאג גשמיות'דיגע זאכן, לעבן אין א פיזיקל באדי, די באדי האט נידס און די וועלט האט נידס און מען דארף מאכן געלט און מען דארף נאך אויסקומען מיט פרענדס מען דארף אזוי סאך זאכן ס'איז א שווערע זאך פאר א נשמה דורכצוגיין דא סאו ווען מען לייקענט נישט די די רעזיסטענס די הייליגע בעל התניא זאגט די הייליגע אלטע רבי פון ליבאוויטש די בעל התניא זאגט א ווארט מודים א מענטש קומט זאגן מודים אנחנו לך כ'בין מודה הודאה איז א לשון פון דאנקבארקייט און איז א לשון פון עדמיטן פון כ'בין מודה. כ'בין מודה מודה אני לפניך כ'בין מודה באשעפער אז דו ביסט דער וואס גיבט מיר חיות, דו ביסט מיין שטארקער, דו גיבסט מיין נשמה, על חיינו המסורים בידך ועל נפלאותיך ועל ניסיך שבכל יום ויום אויף די ניסים וואס דער באשעפער מאכט אונז יעדן טאג, וואס אויב מען עפנט זיך אויף און מען לאזט זיך זען די ניסים, מען לאזט זיך פילן די ניסים זעט מען די ניסים, יעדן איינציגסטן טאג מאכט דער באשעפער ניסים פאר יעדן איינעם, אלעס איז א נס. די גאנצע צוזאמשטעל פון די פון פון וויאזוי דער מענטש לעבט און און וויאזוי ער קומט זיך אויס מיט זיינע מענטשן אלעס איז ניסים יעדן טאג יעדן טאג קען גיין עפעס ראנג און אלעס איז געפארן כסדר און ווען ס'איז געגאנגען ראנג איז דאס אויך געווען וויאזוי ס'איז א נס וויאזוי ס'איז געדארפט געשען און נסיך שבכל יום צו צו זיך עפענען צו די הודאה צו עדמיטן פרעגט די בעל התניא וואס עדמיטסטו איינער געהאט א ספק פארקערט אז נישט דער באשעפער? וואס הייסט מודים אנחנו לך איך דאנק דיך באשעפער מודה אני איך דאנק דיך פאר די נשמה ווער האט געהאט א ספק פארקערט? אין די גמרא איז דא א כלל אז מודים מכלל דפליגי, אויב א מענטש זאגט איך בין מודה צו דיר מיינט אז פריער איז געווען א מחלוקת, ווייל אויב פריער איז נישט געווען קיין מחלוקת וואס דארפסטו מודה זיין? זאגט דער בעל התניא יא, מודים מכלל דפליגי, די מושג אז א מענטש אז א איד שטעלט זיך אויף און זאגט מודים אנחנו לך, זע איך פון דעם אז די וועלט, די פלעין עקזיסטענס וויאזוי די מענטש לעבט יעדן טאג אויף די וועלט איז דפליגי, עס זאגט פארקערט פון דעם, א מענטש דרייט זיך ארום אויף די וועלט, די וועלט שרייט, אז נאר איך עקזיסט. ווען מען גייט ארויס אין די גאס און מען שמועסט און מען באוועגט זיך, מען דרייט זיך ארום אין די וועלט, דרייט מען זיך נישט ארום כאילו מ'איז א נשמה עקזיסטן אויף די וועלט, מען דרייט זיך ארום כאילו דאס בין איך, איך בין דא, דאס איז מיין דזשאב, מיט דאס מען אידענטיפייט זיך מיט די וועלט, קומט מען זאגן מודים מכלל דפליגי, ניין איך בין מודה און איך ווייס אז מודה אני לפניך האסט מיר געגעבן א נשמה, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. איך בין מודה, איך עדמיט אז איך בין נישט פון די פלאנעט, איך בין א נשמה וואס דרייט זיך ארום דא. און ווען א מענטש עפנט זיך אויף צו דעם, צו פילן די דאנקבארקייט און די הודאה דעמאלט דאס איז א אור הגנוז, אור הגנוז וואס ליגט באהאלטן אין די תורה, די אור הגנוז ווייל די תורה מיט די מיט די מיט די אידישע נשמה זענען איינס, עס שטייט אין זוהר הקדוש אורייתא קודשא בריך הוא וישראל חד, די תורה, די באשעפער מיט די אידן זענען איינס, ער האט עס באהאלטן אין די תורה, און האט עס באהאלטן אין די אידן, די הייליגע בעל שם טוב זאגט אז ישראל איז ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה, און יעדע איד האט א שורש אין איין אות פון די תורה, סאו האט עס באהאלטן אין יעדע אידישע נשמה אין זיין שורש ווי ער קומט, דארט ליגט באהאלטן אור הגנוז אין אונז. און ס'איז באהאלטן און ס'איז א גאנצן צייט אור און א גאנצן צייט גנוז ווייל די די די די רעזיסטענס און די שוועריקייט וואס איך דארף דורכגיין זיך צו עפענען, זיך צו לאזן פילן, זיך צו לאזן טראכטן, זיך צו לאזן עקזיסטן, זיך צו עקספרעסן פרי, די רעזיסטענס גייט נישט אוועק. סאו ס'איז א גאנצן צייט די לעכטיגקייט וואס קומט פון דעם אז איך עפן מיך אויף און איך ארבעט, איך האב נישט מורא צו זיין וואלנערבל, איך האב נישט מורא צו פילן מיינע פילינגס, איך האב נישט מורא צו פעיסן מיינע ענקזייעטיס און מיינע דאוטס, צו מודה זיין אז דאס איז ווי איך בין יעצט און דאס פיל איך יעצט, און דורכגיין און עס פראסעסן. און נאכדעם ווען מען גייט דורך דאס קומט מען צו צו די גנוז, די באהאלטנקייט, די ארץ, די ליכטיגקייט וואס איז יעדע אידישע נשמה, די פיוריטי, די אינעסענס וואס יעדע איד ווייסט ביי זיך וואסערע גוטע אינטענשאנס און וואסערע הייליגע רצונות ער האט, ווי ווייט ער וויל גיין, און וויאזוי ער וויל דינען די אייבערשטער מיט זיין גאנצע הארץ, יעדער איינער ווייסט עס ביי זיך, ער פילט זיך אזוי ווייט פון מיר, ווי ווי ווי ווי איז עס? ווי קען איך אנקומען דערצו פון ווי איך שטיי יעצט? רילייזן אז פון ווי איך שטיי יעצט, מיט די אלע זאכן, אויב איך עקסעפט מיך, אויב איך בין, אויב איך, אויב איך עדמיט, איך זאג מודים, איך ווייס אז איך בין דא, איך ווייס אז דא עקזיסט איך, איך עדמיט אבער איך דאנק דיך אז פון דא קען איך טון מיין עבודה צו באשיינען מיין אראגאנס, זיך צו עפענען, צו ווערן מער וואלנערבעל, צו פילן און און צו. עקספיריענסן אלעס וואס גייט פאר ארום מיך, און אזוי דרייט מען איבער פון דוה צו הוד, פון דוה פון עגעני פון א פארקלאפטע הארץ צו הוד, א ביוטעפול אפענע פרי עקספרעשן, שיינקייט איז הוד, הוא הודה, דאס איז איר שיינקייט ווען א. אזוי זאגט רשי ווען א צדיק, יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, ווען א צדיק איז בעיר הוא הודה איז דאס די שיינקייט, א צדיק פלעין דינט דעם אייבערשטן אן קיין שום אן קיין שום אן קיין שום רעזיסטענס, ער דינט דעם אייבערשטן מיט זיין פול עקספרעשן, ער דאווענט זיין פול זיך, און ער אלעס וואס ער לעבט לעבט ער זיין פול זיך, זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען קענען זוכה זיין צו זיין די מדריגה פון א צדיק, צו זיין הוא הודה. צו קענען זיין אפן, קענען זיין וואלנערבעל, קענען פילן ווער אונז זעמער, קענען דאנקן דעם אייבערשטן, קענען צוקומען דורכצוגיין די עדות, צו קענען פילן דאנקבארקייט פאר יעדע זאך וואס מען האט, ס'זאל זיין על כל נשימה ונשימה אויף יעדע אטעם, אויף יעדע ברעט, זאל מען קענען דאנקן די אייבערשטער, און זאל מען קענען די חנוכה זעה אריינקוקן אין די לעכטעלעך און זען אונזער שיין, זען די אור הגנוז וואס ליגט באהאלטן אין אונז, די נשמה וואס ליגט באהאלטן אין אונז, וואס איז א פך שמן טהור. וואס די יווני האט נאך קיינמאל נישט צוגעטאטשט, ס'איז פארזיגלט מיט די חתימה פון כהן גדול, די חלק פון אין אונז וואס האט אזעלכע הייליגע אינטענשאנען, אזעלכע הייליגע רצונות, און זאל מען דאס זען און לאזן דאס זיך עפענען, נישט מורא האבן דאס זאל אריינקומען און מען זאל מען זאל זיך לאזן עקספרעסן, יא איך יעצט פיל איך ווי איך וויל דאס טון און איך גיי און איך גיי עס טון אפילו ס'שטימט נישט מיט די פערסאנע וואס ליגט אין מיין קאפ פון ווער איך בין.

דא האב איך ארויסגעלייגט א אימעיל אלף בינו ק ע עט גימעיל ווי מענטשן האבן מיר אריינגעשיקט שאלות, שאלות וואס איך גיי איבערלערנען, וואס איך לערן איבער, און און מיר טרייען צו טרעפן טיפערע תירוצים אויף די שאלות, טיפערע פארשטאנדונגען, שאלות פון אלע מיני שאלות איז אריינגעקומען. איך קען נישט ענטפערן אלעס אויף אמאל, איך קען נישט אזוי סאך לערנען אין איין וואך, גוטע קאנסעפט, ריזיגע קאנסעפט, סאו כ'האב אויסגעפיקט איין שאלה, וואס די שאלה איז געווען האב איך רילעיטעד צו, איז אויכעט רילעיטעד אביסל צו אונזער היינטיגע שיעור, סאו לאמיך פרעגן די שאלה, אזוי ווי מ'דארף לערנען אלעמאל מיט א חברותא, מ'קען נישט לערנען, ס'איז נישט מעגליך צו לערנען אן א חברותא, א נשמה אויף די וועלט קען נישט אויספיגערן זיין וועג אליינס אן העלפ. אן ריפלעקשאנס פון אנדערע נשמות, אן ריפלעקשאנס פון גוטע חברותות מיט וועם מען לערנט, סאו האב איך געברענגט מיין גוטע פרענד, גוטע חברותא מיט וועם איך האב דורך געטון און איך טו דורך אסאך פון די נושאים און זאל מען זיך קענען צוזאמען הערן די קוועסטשען און איבערשמועסן און איבערלערנען די ענסער.

ענד פאר די קאמפלימענט און פארן מיך זאגן און עקספרעסן פאר מיך וואס איך טו. טענק יו. סעקאנד אוו אלל מען זעט פון דיין קוועשן אז דו האסט זייער אסאך ארבעט געטון, די וועג וויאזוי דו עקספרעסט זיך, די וועג וויאזוי דו פרעגסט, דו טוסט, דו ביסט א עכטע מבקש און דו זוכסט, און איים שור די האסט אלעס וואס די האסט געזעהן די טוירסט און די סירטש דעט לעד יו אן ע סירטש און די האנגער אלע זאכן עקזיסטען זיך מען זעהט אזוי שטארק ווי די ווילסט סעטיספייען דיינע טעג און די ווילסט טוהן עכטע ריעל ארבעט פון א מנוחת הנפש'דיגע פלאץ סאו כ'וועל איבערשמועסן די קוועשאן די וועג וויאזוי מיין עקזיסטענס האט עס פארשטאנען די קוועשאן וואס איך האב פארשטאנען איז. מען וויל ארבעטן אויף זיך, האט אנגעפאנגען ליינען נאך א בוק, געהאט נאך א אהא מאמענט, געטראפן נאך א מענטש און גערילייזט נאך עפעס עמעיזינג איידיעס, אזויפיל טעיסטס פון לייט ווי דו עקספלעינסט עס, געטעיסט לעכטיגקייט, שוין געפילט דארט ווי איך וויל אנקומען, כ'האב עס שוין געפילט אמאל, און נאך אלץ נאך די אלע זאכן זיץ איך נאך אין קאנפיוזשן און איך בין אזוי צומישט פון ווער, ווי גיי איך, ווי קום איך, וויאזוי סעטיספיי איך מיינע טעג, וויאזוי קען איך אנקומען צו דער פלאץ וואו איך וויל גיין, ס'איז א קאנפיוזשן, ס'איז א צומישעניש. און נאכדעם עקספרעסטו אז דו ווילסט האבן א רבי וואס זאל דיך דערהייבן, הלוואי ווען דו האסט געקענט האבן א רבי וואס זאל דיך דערהייבן. סאו אין די ערשטע פיל איך ווי ס'איז ממש א סייעתא דשמיא, ס'איז אריינגעפאלן אזוי צוזאמען מיט די שיעור, אפשר די פאקט אז כ'האב געליינט דיין קוועשן פאר די שיעור האט געמאכט אז ס'זאל זיין אזוי, באט, אינטערטוויינט באט אזוי קאנעקטעד באט אין די שיעור האמיר געשמועסט וועגן א מענטש יעדע מענטש וואס בויט זיך א פערסאנא אז איך וואק ארום מיט א פערסאנא פון ווער איך בין סאו קודם ווען א מענטש פאנגט אן טוען ווארק פעיסט ער זיין נעגעטיוו פערסאנא מיט זיינע דזשאדזשמענטס וואס ער האלט אז ער איז גוט פאר נאטינג און אז ער האלט אז ער איז א שמאטע און אז ער האלט אז ער האט נישט אזוי סאך חסרונות און ער האלט יעדער איינער מיט זיינע זיינע נעגעטיוו בעליף'ס וואס ער האט אויף זיך, סאו מ'פאנגט אן לערנען א בוק, א ספר, א אינטרעסטינג קאנצעפט, מ'פאנגט אן אויסהערן א שיעור, מ'גייט צו א ווארקשאפ, מ'גייט מ'רעדט מיט א מענטש, מ'באקומט א געוואלדיגע איידיע, מ'פאנגט אן לערנען עפעס א נייע ספר, עפעס א נייע, מ'באקומט א איידיע, און נאלעדזש, און די קאפ ווערט אנגעפולט מיט נאלעדזש, און מ'לייק יעצט האב איך עס, יעצט פארשטיי איך אז נישט יענץ איז איך, דאס בין איך, די נייע קאנצעפט, דאס בין איך, מיט דעם פאנגט מען זיך אן איידענטיפייען, וואס קען געשען דא אבער. אז מען זאל קריעטן א נייע פערסאנא, א פרישע נישט איך, א פרישע קאוט, א פרישע לבוש פון ווער איך דארף זיין. יעצט וויבאלד איך בין א מענטש וואס טוט ווארק, וואס ארבעט אויף זיך, וואס לערנט, וואס לערנט חסידות, וואס ליינט בוקס, וואס טוט זיך אריין און קריכט אריין אין מיך, גייט צו מענטשן און רעדט און שמועסט מיט מענטשן וואס זענען אויך אין די טאפיק פון ארבעטן אויף זיך אזוי שטארק, סאו יעצט מוז איך שוין זיין די מענטש פון די אלע נאלעדזש וואס איך ווייס, איך דארף שוין זיין רואיג, איך דארף שוין נישט רעדן צו סאך, איך דארף שוין נישט ווערן געבאדערט ווען מענטשן טשעפען מיך, איך טאר שוין נישט זיין סעד, איך טאר שוין נישט, איך דארף שוין האבן די אלע זאכן מסודר. דאס איז די נייע פערסאנע וואס בויט זיך אין א מענטש, וואס דיסקאנעקט אים נאכאמאל פון א אנדערע ענגל פון ווער איך בין, פון צוריק ווער איך בין, די קאנפיוזשן וואס דו פילסט יעצט, איז א פארט פון דיך. און די טרייען צו זוכן די ריעל מנוחת הנפש איז איז זאגן בעסיקלי אז וואס איך האב יעצט איז נישט, ס'איז נאר ווי איך וויל גיין, יענץ איז. ס'איז ווען מ'נעמט אראפ די קאוט פון זיך וואס יעדע מענטש דרייט זיך ארום, ווען איך נעם אראפ פון מיך מיין קאוט פון וויאזוי איך דארף אויסקוקן, וואס צוויי יאר צוריק איז דאס געווען איין מין קאוט, דעמאלטס האב איך געמיינט איך דארף דאס זיין, היינט האב איך א פרישע, גאנצע נייע פערסאנע אויפגעבויט אין מיין קאוט פון ווער איך דארף זיין. און ווען איך נעם דאס, ווען איך האב דאס אן, בין איך דיסקאנעקטעד, פיל איך, קען איך נישט ארייננעמען קיין קאנצעפטס, ביקאוז איך דארף שוין זיין, איך עקט שוין כאילו איך בין, איך האב שוין פרעשור צו זיין יעצט קאם, וויאזוי קען איך זיין קאם אויב איך האב פרעשור צו זיין קאם, איך דארף זיין פרעזענט, איך מוז ווען א מענטש רעדט צו מיך דארף איך אים אויסהערן מיט מיין גאנצע הארץ ביקאויס איך ווייס שוין וואס מיינט אויסהערן און אזוי עקספעקט מען פון זיך מען וויל ווידער נישט זיין ווי מען איז די אויסטוהן די די קאוט אויסטוהן די לבוש פון ווער איך דארף זיין און זיין ווער איך בין און עס זעהן ווי אזוי איך בין זעהן די קאנפיוזשען פאר וואס ס'איז זעהן די די ליינען די בוק און נישט האלטן דארט פאר וואס ס'איז. און קענען עפרישיעטן אז ברוך השם אז איך האב יעצט געליינט די בוק און איך האב נאך א טול וויאזוי איך קען מאכן די מענטש וואס איך בין יעצט אינטו די מענטש פון וואס די די ספר די אהא מאמענט די זאך וואס איך האב יעצט ריעלייזט דעסקרייבט. און די די פראסעס אליינס פון עפרישיעטן די פלאץ ווי איך בין יעצט און די עבודה וואס איך טו יעצט, די פחים קטנים וואס יעקב אבינו האט געוואלט גיין אויפפיקן, די קליינע פחים, די קליינע זאכן, עפרישיעטן די זאכן פון ווי איך בין יעצט, מאכט מיר סעטיספייד, מאכט מער, מאכט מען זאל עפרישיעטן די ארבעט וואס מען טוט ביז מען קומט אן. צו וואטעווער ריעל מנוחת הנפש איז, מאכט מען זאל האבן מנוחת הנפש יעצט אויף די וועג אנצוקומען. די וועג אהין איז די פלאץ ווי דו ווילסט אנקומען. די דזשורני איז די דעסטענעישאן, אויף ענגליש. סאו טענק יו פארן פרעגן דיין קוועשטן, ווייל יעצט בין איך קלארער מיט דעם. כ'האב אליינס געפרעגט די קוועשטן צו מיך אליינס און מיט מיין חברותא, און אונז האבן עס אויסגעארבעט צוזאמען, און יעצט זעמיר אונז קלארער מיט דעם. שטימט יענקי?
איטס בינג פרעזענט, איטס בינג פרעזענט אין די מאמענט ווייל ווי אר אן די דזשערני, ביז אונז וועל מיר אנקומען צו ווי אונז ווילן אנקומען, עפרישיעטן אונז יעדע מאמענט וואס אונז האב מיר, און אונז ווייס מיר אז יעדע זאך אויב ס'איז א טשעלענדזש, אויב ס'איז א קאנפיוזשן, אויב ס'איז א א פרעה, א נחש, ווייס מיר אונז אז דארט איז דא עפעס, דעטס וועיר דער איז א גיפט פאר אס טו לוק אין, און סטאפ. און דזשאסט זעהן, זעהן וואס ס'איז דארט, און אריין גיין אין א מעדיטעישאן, אדער אריין גיין אין א וואס איז די קאנפיוזשען, פארוואס פיל איך די וועג, פארוואס בין איך לאסט, און נעמען די אלע טולס וואס מ'האט זיך געלערנט, אלע אהא מאמענטס, אלע בוקס, אלע ספרים, אלע חברותות, טעיק עווערי סינגעל מאמענט, ענד דען טשעריש איט און עפרישיעט מאמענט ביי מאמענט ביי מאמענט, דעטס אלל ווי העוו, ס'איז אין די מאמענט.
זוכן די אור הגנוז וויטין די קאנפיוזשן, ווען ס'איז גנוז, ווען ס'איז די קאנפיוזשן דא אונטער דעם, גראד ביהיינד דעם איז די אור, נישט דארט ביהיינד דעם ווען איך גיי דארט אנקומען, דא אונטער, דער בעל שם טוב האט געזאגט, ביי דיך אונטערן פריפעטשיק, דארט ליגט די אוצר.

יעדער איינער, עפרישיעט יעדער איינעמס פידבעק וואס כ'באקום צוריק, און אז מ'ענדזשויט עס און מ'האט הנאה, טענק יו השם איך ענדזשוי עס אויך זייער שטארק, און בלעס יו, א לעכטיגע חנוכה, א פרייליכע חנוכה. א לעכטיגע חנוכה. טענק יו יענקי. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שקויעך פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. מ'גייט ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב. און אויב דו האסט הנאה, פארגין פאר א צווייטן, שעיר. א', די ערשטע זאך איז, בינו, טראכט אריין. א', בינו, פארשטאנען?